א גוטן ערב שבת קודש פרשת בראשית. פאר איך הייב אן דעם שיעור די וואך, וויל איך קודם נאכאמאל אנהייבן וועגן די טאראנטא'ער מקווה. איך וויל געבן א שטיקל שיעור פאר די אלע פרויען וואס זיי נוצן א מקווה, און פאר די אלע מענער וואס זיי גייען אין א פאבליק סווימינג פול, כ'מיין אין א כשר'ן, א האטעל וואס איז נישט תערובות, כ'וויל ענק מסביר זיין אן נקודה. איך האב גערעדט מיטן מענעדזשער פון דן האטעל, ער האלט דעם פול אז ס'זאל זיין דיסאינפעקטעד ס'זאל נישט האבן קיין חלאת און קיין חאלערעס, האט ער מיר געזאגט אז ער איז געגאנגען אין שולע אַכט יאר פאר דעם, ביי אונז קען יעדער מקווה איד דאס אלעס אן האבן געגאנגען אין שולע, און דאס איז אונזער חשבון וואס אונז גיימער אן, יעדער הייבט אן אזוי. מען דארף האבן אז ס'זאל זיין אריינגעלייגט קלאר, קלארין, אלעס דארף, נו, וואס באמת טוט די קלארין ווייסט עטץ? וועל איך ענק זאגן, די קלארין טוט גארנישט מער ווי ס'מאכט אז די וואסער זאל אויסזען זויבער, טאמער דו נעמסט גדולים וואסער און דו לייגסט אריין קלארין ברענט עס אויס די שמוץ, די קאלער, דעטס אלל איט דאס, באט צו ס'איז א דיסאינפעקטענט, צו ס'נעמט אוועק באציל, נאו, ס'נעמט נישט אוועק.

וועט די נעקסטע פרוי זיך גוט אפברענען אבער די דיזיז איז נישט געשטארבן. און דו האסט אזויפיל אויפגעטון אז וויבאלד די קלארין האט דיר אפגעברענט די הויט איז במילא עט זיין זייער גרינג זאלסט כאפן אן אינפעקשן ווייל דו האסט דאך אן אופען וואונד. דאס דארף מען וויסן. יעצט קלארין נעמט אוועק געוויסע דיזיזעס אויך. איך האב געליינט אין א בוק אז ווען איינער האט א קאלד קען נישט פטור ווערן אז ער טרינקט אויס קלארין א גאנץ גלעזל גייט עס גראד אוועק. אז זיין נשמה גייט אויך אוועק. דאס איז די חכמה פון מעדעסין, ס'באלענסד אז די גוף זאל קענען סובל זיין וויפיל באצילן מ'לייגט אריין דערין, און נאכדעם נעמט זיך עס שלאגן, ווערט א מלחמה, דער אייבערשטער העלפט געווינט דער גוף. ווי זאגט יענקל מילער? יענקל מילער זאגט אזוי, ער האט זיך אונטערגענומען ביי די חתונה, האלב פינף גייט זיין האלב פינף, נישט קיין חילוק זומער צו ווינטער, און אזוי איז טאקע געווען, האלב פינף האט אים דער זייגער אויפגעוועקט, און ס'איז געווען האלב פינף, און ער האט זיך צוריק געלייגט און אויפגעוועקט ניין אזייגער, אבער האלב פינף איז געווען האלב פינף, און דאס איז וואס עטס מוזט אנהייבן צו פארשטיין, די קלארין איז נישט קיין דיסאינפעקטענט, אין ארדער די קלארין זאל ארבעטן און ס'זאל האלטן די וואסער דיסאינפעקטעט איז נישט גענוג מען גיסט אריין אביסל און ס'ליגט אויף די פלאר, ס'מוז האלטן אין איין גיין די גאנצע צייט מיט א פילטער די האול טיים בעק ענד פארט אין ענד אוט, און טאמער נישט. דאס איז א וועיסט אוו קלארין. און די פרוי מיינט נעבעך אז זי גייט אין א סעיף וואדער. זי גייט נישט. זי גייט אין א משוגענעם פארשטונקענעם פול, אין א מקווה וואס איינער האט זיך דארט געקענט אויסקטנ'ען און א צווייטער האט זיך נישט אפגעזייפט. איטס א שעים. יעצט. איך ארבעט א לאנגע צייט, האב איך געזאגט, איך ארבעט אויף אסאך זאכן. איינע פון די זאכן ארבעט איך אזוי ווי דא אין ארץ ישראל. אין ארץ ישראל. יעדע מקווה האט א גרעיד. א גרעיד מיינט אז ס'האט א מארקינג ווי קלין ס'איז. מ'זאגט ס'איז עי, עי, עי, אזוי ווי אין די רעסטאראנטן. די מאנעט. יעדער שמש גיסט אריין. ער וויל אזוי. נא נא נא. דעטס ראנג. יעצט פארוואס זאג איך עס א גאנצע אריכות? ווייל יעדער וועט פרעגן נחום ראזענבערג ביסט דאך משוגע? דו ווייסט אז ס'קומען כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש קומט אין מקווה. מיר דארפן דאך האבן א פראטעקשן פאר די פרויען וואס זיי לויפן נישט ארום. ס'איז דא גרושות וואס זיי קומען אויך אין מקווה. פאפא מקווה האט מיך אמאל אפגעקאלט, די קהל מקווה, אז ס'געקומען א גרושה, די פרוי דערקענט זי פון בארא פארק, און פאפא רב האט געפרעגט וואס מ'זאל טון. נישט דער אלטער, דער היינטיגער. האב איך געזאגט, שיק זי שוין אוועק! פרעגט ער פארוואס, זאג איך, ווייל טאמער האט א פרוי קעטשן עני סעקשועל טרענסמיטעד דיזיז, וועט מען זאגן די זונה די האט עס אריינגעברענגט, דעטס אלל יו ניד, ביז דיין מקווה פיניש. זאגט ער, איר רעדט צו די זאך? אוודאי רעד איך צו די זאך. עניוועי, וויל איך ענק מסביר זיין, ס'איז דא א גאנצע מחלוקת צו מען מעג האבן א פילטער צו נישט. גייט מען צו פארבעסערן דעם אייבערשטן, דער אייבערשטער כביכול חס ושלום איז נישט געווען גענוג קלוג, ער האט געהייסן מען זאל גיין אין מקווה, פארבעסערט מען די מצוה פונעם אייבערשטן, נעמען קלארין, אט דעמאלטס נישט וועט מען קראנק ווערן, פארבעסערט'ס נישט דעם אייבערשטן, פארבעסערט'ס ענקערע שטותים און ענקערע שמוץ, יעצט ברענגט מען אריין אזא מין פילטער, א לעיקוואוד פילטער אהער אהין, ס'בלאזט אריין לופט און באבלס, די אלע זאכן, איך האב גענומען צו לאבאראטאריס טעסטן נאך די אלע וואס ס'האט אויסגעקלינט, האב איך גענומען די וואסער און מ'האט מיר געזאגט איטס פול אוו דזשערמס, ס'איז קלאר און ווייס דו קענסט עס טרינקען, כ'וועל דיר זאגן מחל משל למה הדבר דומה. וואס דו מאכסט קטנים היינט טרינקסטו פיר טאג ארום. נאר די גאווערמענט האט א וועג וויאזוי זיי עירעיטן עס און שפריצן עס אין די לופט און זיי לייגן אריין געוויסע קלארין און אנדערע זאכן. דו כאפסט נישט אז ס'איז דאך דיין צואה מיט דיין קטנים וואס דו האסט געמאכט. וועגן דעם זאגן זיי אין פלעצער וואו מ'גלייבט זייער אין ווייטעמינס למשל אין דזשערמעני איז די וואסערן זענען פול פון ווייטעמינס מ'קען עס אפילו נישט אויסקלינען ווייל ווייטעמינס לאזן זיך נישט קלינען. סאו לאמיר יעצט צוריק קומען דא צו אונז. סאו דו רעדסט דיר איין אז מ'האט אריינגעלייגט א לעיקוואוד פילטער האט עס עפעס אויפגעטון? גוט און פאר די מקוה פירן נאך א קוק גוט, ס'האט גארנישט אויפגעטון, ס'איז פאר דיינע נערוון גוט, און וועגן דעם מוזן אנדערע פרויען נישט ליידן, און דער שיעור איז א שיעור כללי פאר אלע פילטערס, ווייל די מינוט ווען די נעמסט אפילו דעם בעסטן פילטער, די אלטע פילטערס וואס די רבנים האבן גע'אסר'ט, און ס'לויפט לאמיר זאגן פינף זעקס זיבן שעה, און די ערשטע פרוי איז אריין, זי'האט זיך גע'טובל'ט, זי'האט איבערגעלאזט דזשערמס, דעטס גאנע סטעי דער, איטס נאט גאנע גאו עני פלעיס עלס, און דאס איז וואס איך טריי ענק מסביר צו זיין. סיטי וואדער, די קלינסטע וואסער וואס איז דא, עספעשעלי אין ניו יארק סיטי און געוויסע גרויסע סטעיטס, ווען די מקווה איד פילטערט א גאנצן טאג די מקווה און נאכדעם שטעלט ער עס אפ, ביסטו אין דזשעפערדי נאך די ערשטע פרוי. די זעלבע זאך איז, אה טאמער די נעמסט סיטי וואדער וויטש איז די קלינעסט וואדער, טריי עס נישט צו פילטערן, איז די זעלבע דזשעפערדי קענסטו האבן דארט אויכעט, נאך די ערשטע פרוי איז עס א פראבלעם. אבער שומר מצוה לא ידע דבר רע, מען כאפט אזוינע א פראסטעטוט שיקט מען איר אוועק, אונז פראבירן מיר די בעסטע, אלע מקווה'ס, איך זאג ענק באמת איי וואוד גיוו ע מעדאל פאר יעדן מקווה אידענע, כ'טאר דאך נישט זאגן נאר אינגעלייט, איך ווייס נישט וויפיל זכרים זאלן דארטן זיין, נקבות, אלע מקווה אידענס גייען קריגן, עולם הבא, דא איז דא א מקווה אידענע אין טבריה, איך האב איר געטוישט די וואסער, האב איך איר געזאגט זי קען שוין. אריינלייגן נייע וואסער זאגט זי ניין איך לאז אריין מי גשמים אין די מקווה אויכעט און ביז ווילאנג ס'איז נאך גענוג זויבער אז מ'קען עס נוצן לאז איך מ'זאל זיך טובל'ען אין מי גשמים אליינס. איר הערט וואס דא גייט פאר? איר האט נישט קיין השגה און איר מיינט אז משיח העט קומען ווייל איר שפייעט אויף די ציונים, ניין ניין ניין די ציונים האט שוין דער אייבערשטער ארויסגעשפיגן, משיח קומט נישט ווייל איר זענט נואפים. יעצט. פארוואס זאג איך די אלע זאכן? ווייל איך וויל מען זאל פארשטיין די פילטערס העלפן נישט, און די וואס זיי לייגן עס אריין זענען א באנטשע מאפיא. איך האב געהאט די זעלבע, איך האב געמאכט א מקווה אין ניו דזשערזי אויף זייער א שיין פלאץ, קומען די מאפיא פון לעיקוואוד, זיי זענען דאך די תלמידי חכמים, און זיי האבן געזאגט יענעם לייג אריין דאס, און ער האט זיי געפאלגט. פארוואס? ווייל דאס קאסט נאר איינמאל דריי טויזנט דאלער, און מיין סיסטעם דארף. מען ארויסלייגן די ליידיגן די וואסער און עס פילטערן איז במילא מען זאגט א ליטוואק האט א צלם אין הארץ אלע פילטערס וואס זיי מאכן סאיז די מאנטריאל פילטער די טאראנטא פילטער די אלע זאכן זענען נישט ווערט גארנישט לגבי היידזשין לגבי אינפעקשעס דיזיזעס איז עס גארנישט ווערט און איך זאג עס ענק עז ע פראפעשענעל און עטס קענטס מיך מארגן סוען איך זאג ענק נאכאמאל קיין שום פילטער איז נישט עגענסט סענעט. טערי, ס'איז געמאכט צו זיין זויבער די וואסער. כ'וועל דיר זאגן וואס דו זאלסט טון. נעם דיין קטנים, פיש אריין אין א גלאז און לייג אריין אביסל קלארין. צוויי מינוט שפעטער וועסט נישט וויסן אז דאס איז דיין קטנים. איך האב עס אמאל געטון מיט א גרעיפ דזשוס. כ'האב גענומען א גאנצן גרעיפ דזשוס באטל, כ'האב עס אריינגעלייגט אין א כלי, איך האב אריינגעלייגט א האלבע טעבלעט קלארין, אין צוויי מינוט איז געווען ווייס די גאנצע גרעיפ דזשוס. סאו וויל איך ענק זאגן נאכאמאל, די רבנים זאגן אז א פילטער איז אסור, אייערע קינדער זענען בני הנידה און איר זענט א בת הנידה, און ווען איר וואוינט מיט אייער מאן זענט איר חיוב כרת, און דאס וואס די פאר שקצים רעדן אייך איין אז מען קען און מעג געהן די רב האט געזאגט יענע רב ס'האט קיין שום ערנסטע רב עס נישט מתיר געווען, ס'איז געווען איין רב ראביי דווארקין האט מתיר געווען א געהעריגן פילטער שרייבט עס אראב ערבים א בור זריעה אויכעט, שריי איך צו די לאבאביטשער פארוואס איז פלגינן בדיבורא פלוני רבעני לרצונו איז פלוני רבעני גלייב איך אים לרצונו קען איך זאגן ס'לאונסו פארוואס זאלסטו אים נישט גלייבן? געהאלטן אז לרצונו דאס איז פלגינן דיבורא, די זעלבע אויכעט זיי האבן גענומען, כ'האב געטראפן אמאל א לאבאוויטשער ווייבל, זי איז געגאנגען אנגעטוהן הערסט אזוי ווי חוה פארן חטא, פרעג איך אים פארקויפסט מיר די רבי די רבי מיט שטותים מיט שמאכטעס, איך וויל דיך עפעס פרעגן וויאזוי גייסטו אנגעטוהן, זאגט זי איך בין לייט לעבאוויטש, לייט וואס הייסט לייט? אזוי ווי די סאדע קאקא קאלע. ס'האט נישט קיין צוקער. סאו וואס איך וויל האלט איך פון לעבאוויטש און וואס נישט נישט. די זעלבע אויך די ליטוואקעס. די רבנים האבן עס גע'אסר'ט און יעדער קומט ארויס מיט אזא פילטער אזא פילטער. איז געגאנגען רבי זלמן שמעון דווארקין און איינער שרייבט אים אז עפעס א פרוי וויל נישט גיין אין מקווה ווייל אין סענט לואיס איז די וואסער נישט אזוי זויבער. דאס קען זיין ס'איז דא אין פלעצער אין ברוקלין אויכעט. כ'האב געמאכט א מקווה פארן וויזשניצער רעבן אויף פיפטי טוירט סטריט ווילחאוויץ. ווען איך האב עס אנגעפילט מיט וואסער האב איך געוויינט, כ'האב געזאגט דאס איז די וואסער? זאגט מיר א שכן יא איך נעם א שאוער יעדן טאג און א באד מיט אזא וואסער, ס'איז עפעס אונטער די ערד, די פייפס איז צובראכן, סוף האט מען עס געפיקסט. איז למעשה איז איז די פרוי האט נישט געוואלט גיין אין מקווה, האט ער איר געזאגט מיט א בור זריעה איז ער מתיר, מיט א בור זריעה בין איך אויך מתיר, דארף מען נישט האבן ר' זלמן שמעון דווארקין, נחום ראזנבערג האלט, כ'האב געפרעגט דעם העלמעצער רב אסאך מאל, אויב כ'האב א בור זריעה וואס הארט אייך אז ס'איז דא א פילטער, האט ער מיר דאס געענטפערט, נישט יעדער ט'מאכן א בור זריעה מ'וועט נוצן דעם פילטער, און דאס איז טאקע געבליבן. לויט ליובאוויטשער רב רבי זלמן שמעון דווארקין גייען די פרויען אין מקווה אן א בור זריעה און זיי גייען אין א מקווה וואס איז א שאלה אדער פון נתן סאה ונטל סאה אדער פון כולו שאוב ווייל אז די פילטער טוט דורכקלינען די מקווה'ס פינף זעקס מאל א שעה אזוי ארבעט עס א מוראדיגע פילטער סאו און וואס געשעהט איז אז בשעת וואס ס'דרייט זיך האט עס נאכנישט קיין השקה און אפילו פארוואס ווייל אין הנזחלים מתערבים ס'איינע פון די פינף פשטים ווי מ'לערנט אין דעם רמב"ם אין הנזחלים מתערבים אז בשעת ווען ס'רינט קען נישט ווערן השקה, סאו די ענד אוו די דעי האסטו א מקווה ס'איז כולו שאוב פסול מן התורה, און איך זאג יעדן איינעם, איך האב דא יעצט אויך געמאכט א מקווה, איך האב געזאגט אזוי, יעדע נאכט ווען ס'ענדיגט זיך די לעצטע פרוי לאז ארויס דאס וואסער, גיי אריין אינעווענדיג און ארום און ארום ביים טאפ ווערט צוגעקלעבט אזעלכע ווייל, ווייל שומן פעטן איז לייטער דען וואדער, קלעבט זיך עס ארום ארום די מקווה. נאכדעם קענסטו אנפילן וויפיל דו ווילסט עז לאנג עז יו דאונט קלין דעט ביסטו אויף צרות, און וועגן דעם איך זאג אייביג עווערי טו וויקס זאלסטו עפענען די בור השקה און זאלסט עס גוט ארומוואשן ווייל. די זעלבע שמוץ, די גריין. די שמוץ, די אלע פעט וואס ס'קלעבט זיך אן אויף די מקווה קלעבט זיך אן דארט אויך, און דארט איז עס שווערער אראפצונעמען, סאו דארף מען גיין מיט אביסל בליטש אדער קלאראקס מיט א לאנגן בראש און עס ארומוואשן, וועסטו זען אז די מקווה וועט זיין גוט זייער שיין זויבער און ס'וועט זיין סענעטערי אויכעט, נאר וואס מיר האט א ליובאוויטשער מסביר געווען אין די צייט. וואס איך דארף אויסטריקענען די מקוה און ארויסנעמען און אריין לייגן נעם איך א פילטער ס'גייט פון זיך אליינס זאג איך נו ווער זאגט דיר אז דער אייבישטער וויל זאלסט מאכן בן הנידות און בת הנידות און ס'זאל זיין א גאנצע שטאט פון ממזרים ס'נישט ממזרים אבער ס'איז ס'איז בני הנידות ווער זאגט דיר אז דאס איז חשוב'ער ביים אייבישטער ווי דו זאלסט לערנען חת"ת מיט תחת מיט תניא פאר יעדן אפשר די חת"ת מיט תחת איז נישט וויכטיג. וועגן דעם זאג איך ענק א הקדמה כללית אויף אלע פילטערס, איט דאזענט דו עניטינג נאר ס'מאכט א שאלה אין די הלכה, סאו איף יו רילי וואנט טו דו דעם רצון השם ענד יור דואינג. ברויז דיך אזוי ערליך, האב נישט קיין השגה, איך בין דא דא ממש אינגאנצן דא צען טאג, יעצט ווייס איך ווי פרויען שטעלן זיך אפ אינמיטן די גאס און זיי האבן א שאלה אויף בדיקות, ס'דא דא גראדע א רב, איך האב זיי געזאגט גייטס דא אריין צו ענקער רב, אבער יעצט ווייס איך נישט וואספאר אידישע טעכטער זענען. סאו וועגן דעם וויל איך ענק זאגן, מען פארפירט ענק, די רבנים זענען רשעים שקצים. דא דא אזא מילער, שלמה מילער, מ'האט אים גערופען צו זיין א ראש הכולל, ער קען צוזאמשטעלן א בויך סברא מיט א עלעפאנט, און אויף דעם חשבון איז ער שוין געווארן באלעבאס אויף א מקווה, ער לייגט שוין אריין א פילטער, זיי רופן עס שוין א מאנטריאל פילטער, ווער האט עס מכשיר געווען, און וואס טוט עס אויף לגבי היידזשין? סאו, אידישע טעכטער, כ'וויל ענק זאגן איין זאך, לאזטס ענק נישט, די מענער פארפירן ענק, כ'ווייס נישט צו עטס געדענקטס אזא פרשה,

די וואס דורך ענק זענען געקומען אלע ישועות אין גלות און ס'וועלן נאך קומען, משיח גייט קומען נאר אין ענקער זכות אין די מענער'ס זכות נישט, קיפ אפ די גוד ווארק, יור דואינג גוד, און לאזטס ענק נישט פון די רבנים, און שוין. איך דארף שיקן א פרוי וואס זי גייט אין מקווה אין טאראנטא זאל באקוקן וואס ס'טוט זיך דארט אין מקווה, באט דעט דעטס א וועי אוו דואינג טינגס? כ'געדענק נאך נישט מער געדאכט דער שייגעץ דער דזשיבאור ימח שמו דער דרערד ליגער ער זאל פוילן אין קבר, ער ער האט געגעבן א היתר אויף די מקווה דעמאלטס אין מאנטריאל. און איך האב געשריגן ס'איז פסול, כ'האב מיך נישט געפוילט, איך בין געשטאנען ביי די טיר פון די מקווה, כ'האב יעדע פרוי געגעבן א צעטל אויף דריי שפראכן, אידיש, לשון קודש און פרענטש, די מקווה איז פסול, געדענק די ערשטע נאכט איז געווען צוואנציג צעטלעך וואס כ'האב געטיילט, איין אידישע טאכטער איז נישט אריין, דו יו נאו וואט דעט מינס? ס'איז דאך דא א הכשר פון א רב, מיר גיימעך שוין דא צענליגע יאר, קומט איינער זאגט ס'איז פסול, דעי אלל ליסענד. די צווייטע נאכט איז געקומען דריי פרויען צו פיר, איך געדענק נישט די נאמבערס, קיין איינער איז נישט אריין, די דריטע נאכט איז געקומען איין פרוי, זי איז אוועק, איך האב יעדן געזאגט איך'ל אייך זאגן ווי ס'איז דא א כשר מקווה זאגן זיי אונז זעמער פון דא אונז ווייסן נישט, שכוח, און נאך די גאנצע פרשה האט דער אייבערשטער געהאלפן מ'האט געטראפן א מעין מקווה א קוואל, אבער איף דעטס נאט אלל, וועט עטס הערן די ענד אוו די סטארי.

ער האט געברענגט דארטן דעם רב. דעם רב'ס ווייב איז א טאכטער פון דעם גרויסן הייליגן געוועזענעם פריערדיגן ראש בית דין וואס ער האט קיין ווארט נישט געקענט, ער האט נאר אזויפיל אינדערהיים אין אונגערן, איז זיין נאמען איז געווען אריינגעקריצט אין זיין טאטנ'ס ישיבה אויף אלע טישן. א ליידיגייער. דא האבן זיי געטענה'ט אז אויב מ'נעמט אים נישט צו זיין ראש בית דין גייט זיך דושינסקי אפטיילן פון די עדה, האט מען מורא געהאט האט מען אים אריינגענומען. ער איז געווען א ליידיגייער פון די ערשטע קלאס, אבער נאכדעם האט ער שוין געלערנט עפעס, ער האט א ישיבה געהאט דושינסקי. די פראבלעם איז זיין טאכטער איז נאך געבליבן א פראסטיטוט.

די זעלבע ווי ס'איז דא דא ביי דעם רב אקס. איך וויל זאגן נאכאמאל, דאס רשעות פון א מענטש וואס ער הייסט שלמה מילער איז אומבאגרייפעבל. ווער איז ער? מ'האט אים געברענגט ער זאל זיין א ראש הכולל? פיין. אבער דו ביסט נישט קיין רב. דו האסט נישט קיין שום רעכט צו זאגן אז דו לאזט קיינעם נישט אריין. דא דא אידישע טעכטער וואס זיי געבן אוועק א האלבן חודש פארן אייבערשטן. און אויב די מקווה איז נישט כשר דעי דידנט דו עניטינג. איך האלט אז דאס דארף צו ארויסגיין אן אלל אוט וואר. איך וויל ענק עפעס פארציילן. די מעשה איז ס'איז געווען א איד ר' משה רייכמאן איך האב געדארפט מאכן א מקווה פאר גארמיזע בראדערס ערגעץ אין קענעדע כ'געדענק אליין נישט ווי איך האב זיי געברענגט א מענטש ער לעבט שוין נישט היינט גאר א חשובן ראש ישיבה לסוף זיי האבן אים נישט גענומען ווייל ער האט זיך געטוישט דעם הוט האט ער האבן זיי געטענה'ט איך וויל מיר אריינברענגען דא חסידות נישט אז דער ראש הכולל זאל זיך טוישן דעם הוט צו א ליטווישן הוט. די מעשה וויל איך דיר זאָגן. איינער פון די גערמיזע בראָדערס האָט מיר אַמאָל געזאָגט, דו זעסט דעם משה רייכמאַן? ער גייט גיין געבראָכן, ער גייט אויסזען ווי דער ביליגסטער מענטש אין שטאָט. פרעג איך אים פאַרוואָס, דערציילט ער מיר, אַמאָל איז ער געקומען קויפן אַ בילדינג פון ר' משה רייכמאַן. שוין, איז אַריינגעקומען אַ ראש ישיבה אינדרויסן, ער האָט געוואַרט, ער האָט געוואַרט אַ האַלבע שעה, אַ דריי פערטל שעה. נו? דער גארמיזע בראדער האט געזען אז א ראש ישיבה ווארט אזוי לאנג, האט ער געזאגט פארן סעקרעטערי טעל אים מיסטער גארמיזע איז היער איי וואנא טאלק טו אים נאו, סאו זי געט איבער די מעסעדזש, קומט ר' משה ארויס צו די פענסטער זאגט ער איר הערט איך גיי ביי אייך נישט קויפן קיין בילדינג אז איר קענט לאזן א ראש ישיבה זיצן דא א דריי פערטל שעה און זיין צייט איז ביי אייך נישט ווערט גארנישט עט איר גיין געבראכן, האט ער אים געזאגט נו א ספרדישער האט געגעבן א קללה הער וואס איז געשען ער איז געגאנגען געבראכן, איך וויל מסביר זיין זייער פשוט. משה רייכמאן האט געברענגט דעם שייגעץ שלמה מילער, און דער שייגעץ איז זיין באלעבאס אויף די שטאט, איך בעט די רייכמאנס, עטס האטס נאך א ביליאן דאלאר אדער וויפיל, איף יו דאנט וואנט לוז איט אלל, דאנט לעט דיס גאו אן, געט אינוואלווד, ברענגטס אריין אוטסייד רבנים, און פיקסטס אלעס, יעצט איך וויל זאגן זייער קלאר, ס'איז דאך דא א באבאווער קהילה, זייער א חשובע קהילה, עטס ווייסטס אז די אלע רבנים ביי אונז האבן געהאלטן אז א פילטער אפילו ס'איז לנתה עם בעלה מוז מען צוריק גיין נאכאמאל אין מקווה. יעצט זיי זאגן ס'איז דא עפעס א לעיקוואדער פילטער און ס'איז דא אזא פילטער א יענער פילטער, לאמיר זיי צולייגן די אלע פילטערס, ווען דו האסט א פילטער וואס די פילטער איז א געהעריגער פסול'ער פילטער נאר ער קומט צוריק ביי המשכה און די רב געבט אכטונג אז ער שטאפט צו דעם נקב השקה בשעת ווען דער פילטער ארבעט, און אז ס'קומט נאר צו ביי המשכה איז דאך קיין פסול דאורייתא אין מקווה נישט דא, ווערט א השקה איז אלעס אין בעסטן ארדענונג. די פראבלעם פונעם פילטער פארוואס מ'האט עס גע'אסר'ט איז ווייל די רב איז געווען צו לעיזי ער זאל גיין צושטאפן פאר דער פילטער צינדט זיך אן און נאכדעם ער זאל מאכן זיכער אז ער עפנט עס אויף און ער מאכט השקה נאכדעם. יעצט די לעיקוואדער פילטערס צו די אנדערע מאנטריאלער פילטערס די בלאזן באבלס א גאנצע צייט? ס'איז דא אזויפיל חששות אויף דעם אז ס'לאזט זיך נישט זאגן. אין מנחת יצחק איז דא א תשובה. אז איינער האט געלייגט א זייער אויפן דאך זאל מען כאפן די בלעטער ס'זאל נישט אריינפאלן אין מקווה, זאגט ער ס'איז פסול, פארוואס ווייל ס'איז א כלי? ער ברענגט א תוס' אין מסכת ביצה אז מ'האט גוזר געווען אויף א ריחיים, פרעגט די תוס' א קשיא, א ריחיים קען מען דאך נישט גוזר זיין ווייל ס'האט דאך א לאך, איז ברענגט ער א ירושלמי וויבאלד ס'האלט אן די גרעסערע סובין הייסט עס נישט קיין לאך, דאונט לוק עט איט עז א האול, ס'כאפט די גרעסערע סובין כאפט עס נאך עניוועי. אין דעם איז דא אזויפיל צו רעדן אז ס'לאזט זיך נישט גאר זאגן. ס'איז געקומען אפאר גענגסטערס אין לעיקוואד זיי האבן געמאכט א פילטער זיי נעמען פאר דעם דריי טויזענט דאלער איך האב מיך געפלאגט ווי א הונט צו מאכן א מקווה אין ניו דזשערסי אין פארט לי און ווען איך האב געענדיגט זענען זיי גראד אנגעקומען איך האב איך האב געמאכט דארטן א גרויסע קאנטעינער וואס די גאנצע וואסער גייט אריין אין די קאנטעינער און דארטן קען מען עס פילטערן א גאנצן טאג נאכדעם קומט עס צוריק דורכן בור זריעה. זענען זיי געקומען יו דאנט ניד איט היער טרי טאוזענט דאלער צו מען מאכט ביזנעס ס'איז גענגסטערס לעיקוואדער תלמידי חכמים זאגן דאס איז א באנטש אוו גענגסטערס מיין אז זיי האבן טייטל וואו מעגן צו פארקויפן טרייפע פלייש מעגן זיי דאך פארקויפן א טרייפענע פילטער איך בעט אלע חסידישע אידן האטס אין בוידעם דעם שלמה מילער זאגטס אנטשולדיגט אונז וויל מיר אריינברענגען אונזערע רבנים אונז וויל מיר זען וואט איז רילי גאוינג אן? יעצט איך רעד וועגן פילטער נישט ווייל די פילטער איז דער עיקר פראבלעם, ביי רב אקס איז געווען דער פראבלעם אז דער בור זריעה מיטן בור השקה זענען געווען די זעלבע הויעך, און אין די בעק דארטן ווי ס'איז אריין געקומען די וואסער דורכן טראף דורך די עוקה דארט האבן זיי זיך אלע צוזאם געקומען דריי לעכער איז געווען דארטן די בור זריעה און די בור השקה זיך צוזאם געקומען, און אויך ווי ס'גייט אראפ אין די וואנט איז דא א לאך, ווי ס'גייט אראפ ס'זאל אריינגיין אונטן אינעם בור זריעה, אזוי ווי די חזון איש וויל, איז אלע דריי האבן געהאט איין גריכעך ווען א פרוי האט זיך געטובלט, דאס איז געהעריג זכילה, ס'איז נישט שייך לומר קמא קמא, ס'איז א פסיל וואס איז ניכרת, ס'איז די גרעסטע מין זכילה וואס איז דא, און יענער דער וואס האט עס געמאכט האט געזאגט אז ער האט עס נאכגעמאכט נאך מילער'ס מקווה ווייל דער רב רב וואקס האט אים געזאגט איך קען א מקווה און דאס איז א פסל'ע מקווה. סאו מ'האט געזאגט דריי יאר צוריק ווער איז געווען גערעכט? סאו וואט איז ריעלי גאוינג אן? ווער זענען די רבנים זאלן אונז זאגן אז מען טאר קיינעם נישט אריינלאזן? ווער זענט עטץ? ער דארף אנקומען צו א פעיראל פון פון רייכמאן? נאר ס'האט מיר געזאגט איינער א ליטווישער א לעיקוואדער זאגט ער מיר דו האסט צו טון מיט שלמה מילער ער איז נאך געווען אין די ישיבה א גענגסטער. זאג איך אים הער אויס דו קענסט נאך נישט נחום ראזענבערג דא וועט מען זיך שלאגן ביז ער וועט זיך ברעכן איז געגאנגען א אינגערמאן ער געזאגט זיין ווייב גייסט אין מקווה פיין טו מיר א טובה און זאג מיר וואס דארטן טוט זיך. זאגט זי ס'איז דא א שטריק, ס'איז דא א פילטער, ס'בלאזט אריין לופט, כ'ווייס נישט וויאזוי זי ווייסט עס, אויב בשעת טבילה בלאזט עס אריין לופט איז דאך עס אן ערענסטע פראבלעם, בקיצור ס'בלאזט אריין לופט און און ס'הענגט אויף אזא אייזן, כ'מיין דאס איז א דזשאוק די גאנצע זאך, איך וויל נאכאמאל ווארענען טאראנטא, איך בעט ענק און איך בין ענק מודיע אז עטס שפילטס ענק ארום מיט נדות דאורייתא, ס'קען זיין עטס זענטס נדות דאורייתא, כ'קען נישט זאגן זיכער ווייל איך ווייס נישט וואס דארטן טוט זיך, כ'בין נישט דארט געווען. ווען איך וואלט דארט געווען וואלט איך געוויסט וואס דארט טוט זיך, למשל ביי רב וואקס'ן די מקווה ווייס איך וואס טוט זיך ווייל איך בין דארט געווען און איך האלט אז ס'איז נישט קיין כשר'ע מקווה, אויסער דעם וואס ער האט געהאט אנדערע פראבלעמען, איך רעד נאכנישט פון דעם ווייל דאס איז שוין געווען די קלענסטע פראבלעם, דאס איז שוין געווען די סטראבערי, ביי די דיזערט איז דא א סטראבערי שאורטקעיק, דאס איז שוין געווען די סטראבערי, ס'איז נאך געווען צרות פארנט. איך בעט דעם עולם זאל זיך האלטן פעסט, חסידישע אידן, עטס ווילטס נישט עטס זאלטס האבן בני נדות, עטס ווייסט אז ס'איז נאך היינט געווען מענטשן, היינט מיין איך נישט ממש יעצט, נאר א צוואנציג יאר צוריק איז געווען מענטשן וואס האבן געוויסט אין א די פי לאגער איז געווען א פסל'ע מקווה, מ'האט זיך קיינמאל נישט געוואלט משדך זיין ווער ס'האט עס גענוצט, ס'וועט קומען א צייט ווען מ'וועט זאגן האסט גענוצט טאראנטא'ער מקווה, איך וויל זיך נישט משדך זיין מיט דיר. ביסט א ספק בן הנדה. עניוועי, דאס איז זייער וויכטיג מען זאל נישט שטיל שווייגן, מען זאל ווייטער טוען אין דעם, און די רייכמאנס האבן א אבליגעישאן ווייל זייער טאטע האט געברענגט דעם באם, דעם אויסוואורף, האבן זיי אן אבליגעישאן זאלן פאררעכטן די מצב. שוין, יעצט זעמיר צוריקגעקומען צו אונזערע זאכן. כ'האב ענק געזאגט ס'איז דא א מיידל סקול פרינציפעל וואס האט.

זיך געטשעפעט מיט קינדער. מען האט אים אויך געגעבן יעצט א סענטענס. ס'איז למעשה נישט אזא גרויסע פארברעכן ווייל מען האט דאך געכאפט איינעם מיט א לאנגע ווייסע בארד אויך, כ'מיין ס'איז דאך שוין אין די סטייל ווי מען זאגט. און ער איז געווען א טיטשער אין בית יעקב אויך. איט קאמס אלל אווער. ניין עס איז נאר סארקעסטיקלי. עניוועי. הער אויס אז סאטמאר האט געהאט נחמיה וועבערמאן מעגן זיי האבן יענעם, כ'מיין איי דאנט סי די דיפרענס. אפשר איז יא דא א שטיקל חילוק ווייל סוף כל סוף דאס מיידל האט דאך אנגערייצט נחמיה'ן. דו פארשטייסט? נחמיה האט דאך נישט געוואלט, דאך א צדיק, ער אליינס האט צען פופצן קינדער צו וויפיל, אבער דאס מיידל האט אים נעבעך אנגערייצט, נעבעך! און נאכדעם איז דא איינער וואס ער הייסט איזריעל, כ'האב שוין גערעדט וועגן אים אסאך מאל, ער האט געשטופט און געשטופט און געשטופט, עס איז געווען צוויי שוועסטערס וואס זאגן אז ער האט מיט זיי געוואוינט, ער איז א משפחה, דאכצעך מיר אדער גאר א פעטער אדער א קאזין, און מען האט איינע אפגעשראקן, די אנדערע האט זיך אויסגעלאכט, זי האט געזאגט מיך וועט עטס נישט שרעקן, זי האט געזאגט היינט. היינטיגע מיטוואך האט זי געזאגט אזא פאוערפול סטעיטמענט אין קאורט, זי האט געזאגט איים נאט אנלי היער פאר מיי סעלף איים היער פאר מיי סיסטער די וויקטעמס ענד פאר אדער וויקטעמס דעט הי דיד אזא פאוערפול סטעיטמענט די דזשאדזש האט געזאגט אויב אזוי האט ער באקומען אכט גאנצע יאהר שמונה שנים תספר לך געזאגט אז מען געט אכט אויבן געט מען אכט אינטן צו פארקערט אז מען געט אכט אינטן געט מען אכט אויבן און נאכדעם האט ער נאך זיבן יאהר אויף ער דארף ער האט שוין זיינע צרות פאר די נעקסטע זיבן יאהר אויכעט. כאטשיג ער איז אינדרויסן. סאו איך זאג ענק פארן עולם, יו בי גאנע העוו טו סטארט סטרעטענינג אוט ביקאוז אונז פארן מיר גוט. פארן מיר נישט גוט נאר זייער גוט. ברוך השם. כ'האב נאר געוואלט צולייגן א קלייניקייט, מענטשן זאגן ריטייער שוין, האסט דאך שוין אויפגעטון דיין מישן. האב איך געזאגט ס'איז געווען אמאל א איד, ער האט געהאט א קי, די קי האט אים געגעבן מילך, האט ער געהאט פון וואס צו לעבן. איינמאל איז די קי אנטלאפן פון די שטאל, לויפט ער נאך אין די שטאט און ער שלעפט די קי, ער שלעפט זי צוריק. שרייט איינער, חיים'ל, שעמסטעך נישט? ביסט א איד א תלמיד חכם, שלעפסט א קי אינמיטן די גאס?

מ'פלעגט גיין עולה רגל זיין, און מ'פלעגט אהיימקומען, מ'האט אלעס געטראפן ווי ס'דארף צו זיין, לא יחמוד איש את ארצך, קיינער האט נישט גע'גנב'עט גארנישט, און וויאזוי האט מען געוואוסט אז מ'האט טאקע גע'פועל'ט, אז דער אייבערשטער האט געהאלפן, מ'איז געהאלפן געווארן מיט א בן זכר, אזוי ווערט געברענגט אין די מדרשים, א בן זכר מיינט נישט דווקא א יונגל, ס'דא עלטערע אידן וואס זיי גייען שוין נישט האבן קיין קינדער, א בן זכר מיינט אז מ'ווערט א זכר, מ'נעמט זיך אין די הענט אריין איך גיי אנהייבן אויף ס'ניי, און דאס איז א סימן אז מ'האט גוט געדאוונט. ס'קאלט מיך אן איינער און ער לאזט מיר א מעסעדזש אז ער איז זייער נישט צופרידן אמאל פלעגן די שיעורים זיין צוויי צוויי א האלב שעה היינט איז עס אפגעשניטן אויף א דריי פערטל שעה אויף א שעה, דער אמת איז ער איז נישט גערעכט ווייל יעצט איז געווען דריי פיר שיעורים פער א דריי פערטל שעה אמאל איז געווען א יעדע וואך א שיעור אבער אפילו ווען נישט כ'מוז זאגן פארן עולם איך בין עוסק דא אין אסאך זאכן אז אפילו דאס וואס כ'האב געמאכט די שיעורים דאס קומט מיר אן ממש מיט מסירות נפש, איך בין דא אזוי פארנומען אז ס'האט נישט קיין השגה. כ'וועל ענק פארציילן למשל וואס דא איז געווען. איך אין אמעריקע פיר א מלחמה, כ'האב ענק שוין פארציילט, און עטס וועט נאך געוואויר ווערן אז אלע שמשים טארן נישט פארקויפן קיין וויסקי און קיין וויין און די אלע זאכן. פארוואס? ווייל מ'לייגט עס אראפ אויפן טיש, קינדער קומען צו צו דעם, מ'מאכט קידושים. כ'האב דא געארבעט אז מ'זאל מאכן די זעלבע זאך, ס'זאל זיין אזא חוק. קיצור מ'איז עס דורך געגאנגען זייער זייער בכובד ראש, און ס'איז געזעסן עורכי דין אויכעט ביי דעם שמועס. למעשה האבן די רבנים מיר מסביר געווען, ס'קומט יעצט פאר סוכות, כ'האב געווארנט אז מ'זאל נישט טרינקען ווייל ס'געשעהט זייער שלעכטע זאכן, די רבנים מסביר געווען אזוי, ס'איז דא אפאר בליעלניקעס, קען מען נישט וועגן דעם צונעמען אז מ'זאל נישט קענען געבן קיין תיקון און קיין. און קיין קידוש, ס'איז נישט מעגליך דאס צו טון, רעדט זיך דא פון א ציבור גראון אפס, מען דארף זוכן אן עצה וויאזוי מען באקעמפט עס, האב איך געזאגט פאר די רבנים איך האב אן עצה, ווילטס הערן מיין עצה? זאגן זיי זיכער, זאג איך, איך האב דאך שוין חתונה געמאכט מיין זון אין קראון הייטס, האט מען געבעטן פאר די חתונה, איך ווייס ס'איז אלץ נאר נאמבערס וואס איך זאג, ס'איז נישט דער אמת'ער נאמבער ווייל איך געדענק אפילו נישט, לאמיר זאגן מען האט געבעטן פאר די חתונה צען טויזנט דאלער. לאמיר אזוי זאגן, ער קומט אבער דער קעיטערער און ער זאגט איך מוז צולייגן נאך פינף טויזנט דאלער האט ער צוגעלייגט כמעט פופציג פראצענט, זאגט ער דאס קומט צו פאר די דרינקס. די דרינקס? זאגט ער יא, דו ווייסט מען טיילט ביי אונז וואדקע פון אנפאנג די חתונה ביז אין העלן טאג אריין. זאג איך נו שוין אז עטס פירטס ענק אזוי גיי איך נישט משנה זיין ענקער מנהג. זאג איך פיין, כ'דערגעב. נו, זאגט ער, ס'קומט צו נאך טויזנט דאלער פאר א משגיח. זאג איך אים, דו מיינסט צו זאגן ווייל מ'זאל וויסן וועלכע וואדקעס יא צו נוצן און וועלכע נישט? זאגט ער, ניין, ניין, ניין, די, לאמיך דיר זאגן, זאגט ער, די אלע וואדקעס האבן ערנסטע חששות, דער עולם קודנט קעיר לעס, מ'טרינקט יעדער וואס ער האט ליב, נישט קיין חילוק צו ס'קומט פון דא, צו פון קענטאקי, צו פון דארט, עה. דער עולם טרינקט, אונז גייען מיר נישט אפשטעלן אז יענער וויל עס טרינקען, ווייל פונקט אזוי ווי יענער ווייסט נישט צו ס'איז כשר ווייסן מיר אונז נישט זיכער אז ס'איז נישט כשר, איז עס א זאך אן א הכשר, יעדער זאגט זיין טאטע האט זיך אזוי געפירט, די זיידע, און ווי דאנט געט אינוואלווד אין דעט, זאג איך אים נו פארוואס דארפסטו א משגיח, זאגט ער אר יו אוועיר. אז דארטן גייען זיך דרייען טויזענטער קינדער, אר יו אוועיר איף די יונייטעד סטעיטס גאווערמענט מעיקס א ספאט טשעק דעי קלאוז דאון די האל אין מידל אוו די וועדינג? זאג איך אים זייער שיין, סאו וואט יו דואינג איז דו נעמסט טויזענט דאלער פאר א משגיח וואס אלל הי דאז איז ער שטייט דארטן ווען מען קומט בעטן נאך בראנפן נאך וויסקי און ער זעהט סאמבאדי איז אנדער עידזש ער קען דאך דא יעדן דעם עולם ס'דאך ליובאוויטש יעדער קען דאך איינער דעם אנדערן איינמאל אז ער זעהט ער איז אנדער עידזש זאגט ער גיי אוועק איך האב עס געזעהן אפאר מאל.

אמעריקע איז א גאווערמענט, זיי האבן נישט קיין מורא פאר גארנישט, זיי קענען בויען אויף אראבער, מאכן אן אייסיס, זיי קענען טוהן וואס זיי ווילן, און עט די ענד ווען זיי ווילן אלעס מאכן ריווערס, גייט אלעס ריווערס. איך געדענק כ'האב אמאל געלערנט אין ישיבה אין וויזשניץ, און איך פלעג אלץ איינרעדן די בחורים אין אמעריקע וויאזוי ס'איז אלץ אזוי דעוועלאפט, סאפיסטיקעיטעד, האב איך זיי געזאגט אז אין אמעריקע לייגט מיל-מארט אריין א אקס, א לעבעדיגן אקס, צען מינוט שפעטער קומט ארויס סאלאמי. ס'צו צוטיילט די אלע חלקים, ס'נעמט ארויס די ביינער אלעס, און ס'קומט ארויס סאלאמי. טאמער זעהט מען אז די סאלאמי איז צו פעט, מאכט מען די מאשין אויף ריווערס, ס'גייט צוריק צוועגס, און ס'קומט צוריק ארויס א בהמה. פרעגט מיך יענער בחור, ס'קומט ארויס לעבעדיג אויך? זאג איך, נו וואס האסטו נאך געוואלט ס'זאל ארויסקומען לעבעדיג? ס'איז דאך דורך א פראסידזשער, און א בחור גייט דורך די ישיבה דאך אזוי ווי א בהמה, מ'פירט זיך צו נעם אויף ביליג, און ווערט צוהארגעט און צומאלן, צוריקגיין קען מען עס שוין נישט. איטס פינישד, יו קילד די בוי. עניוועי, ס'איז נישט דאס וואס כ'וויל ארויסברענגען. למעשה, אמעריקע איז א במחנים במבצרים וואס דו ווילסט איז ער. ער האט נישט קיין מורא. עניוועי. למעשה, אמעריקע האט געלאזט די גאנצע צייט מ'זאל גנב'נען, געגנב'עט א האלב מיליאן דאלער אין מאנסי, דא, דארט, זיי האבן נישט קיין פראבלעם. זיי זענען וואס דו ווילסט, במחנים במבצרים, זיי קענען אלעס צוריק נעמען. עניוועי, למעשה, דאס איז זייער א האקעלע סיטועשאן און קיינער ווארענט נישט. איך ווארן יא. איך זאג אז דער שמש טאר אויך נישט פארקויפן. למעשה וויל איך מסביר זיין נאכאמאל, אז ס'איז דא א קידוש אין שול, דארף זיין א משגיח, אז קינדער זאלן נישט קענען נעמען דאס. יעצט דער משגיח טאר נישט גיין דאווענען דעמאלטס טאג שבת, ווייל די קינדערלעך כאפן זיך אריין אין די זאל ווי מען געבט דעם קידוש, און זיי טרינקען זיך אן, און ס'איז א מורא'דיגע פראבלעם דאס, און איינמאל אז זיי לערנען זיך אויס זענען זיי דאך אויסגעלערנט. סאו אויב ער איז משגיח דארף ער דאווענען מיטן נץ, אדער ער דארף נישט דאווענען ער איז עוסק במצוה. און ער זאל וואטשן דעם קידוש אין די זאל, און די זעלבע אויך אז ס'איז דא מען געבט למשל תיקון, איך האב אויך געגעבן תיקון פאר מיינע עלטערן, איך האב געגעבן גרויסע באטלס גרעיפ דזשוס און יעדער האט געמאכט א נאכברכה, איך האב אזא הנאה געהאט, איינער האט מיר פארציילט אז דער באבובער רב איז א באבובער חסיד, ער פארציילט אז באבובער רב פלעגט יעדן טאג נאכן דאווענען עסן א שטיקל מזונות, מאכן א פארברכה און א נאכברכה. ברכה. האט מען אים געפרעגט, רבי, וואשסטו דיך א האלבע מינוט שפעטער, וואס פעלט דיר אויס, די מזונות מיט די פאר ברכה און די נאך ברכה? האט באבובער רב געענטפערט א מורא'דיגע זאך, און דאס וויל איך יעדער זאל הערן. באבובער רב האט געענטפערט, ס'איז נישט דא נאך אזא שיינע תפילה ווי א נאך ברכה אויף מזונות, אדער אויף וויין, וואס זאגט מען דארט? מען בעט דעם אייבערשטן ונברכך עליה בקדושה ובטהרה, ווי האסטו נאך אזא מין שיינע ברכה וואס מען בעט ביים אייבערשטן אזא ווארט? וועגן דעם. עס איך די קעיק איך זאל קענען מאכן א נאכברכה און בעטן דעם אייבערשטן ונברכך עליה בקדושה ובטהרה. סאו איך ווען כ'האב געהאט יארצייט נאך מיינע עלטערן, סיי מיין טאטע סיי מיין מאמע, איך בין דא געווען ווייל איך בין געווען ביזי מיט מקווה'ס, האב איך דא געגעבן גרעיפ דזשוס, כ'האב געגעבן פיר פינעף באטלעך, יעדער האט געטרינקען און געמאכט ונברכך עליה בקדושה ובטהרה, ס'איז געווען ממש א מחיה. מ'דארף געבן יענעם אביסל ברוינפן ער זאל טרינקען? ער גייט באלד דרייוון. נאכדעם גייט ער באלד זיצן ביחוד מיט א נאר מיט א מיידל אין אפיס, ענד ביפאר יו נאו איט וועט ער זאגן וויאזוי זאגט דארט די גמרא מען פרעגט א מיידל וואס האט געזינדיגט, עס האט מזנה געווען, זאגט מען איר זיי מודה בתי מיין טאכטער, יין עושה הרבה, די וויין קען זיין האט דיך געמאכט זינדיגן, ענד ליסטן דיז אר אלל עקסקיוסעס. עניוועי, למעשה, מען גייט עס אפשטעלן. איך האב נאר געגאנגען אויף אן אנדערן וועג אז די גאווערמענט זאל צושפארן פון די אלע שמשים דאס פארקויפן ליקער מיט אלעם, און די רבנים טענה'ן אז דאס איז נישט די סאלושען, ווייל דו קענסט נישט זאגן א גראון אפ טרינק נישט, איי ער ווערט פארלוירן און ער טוט וואס מען דארף נישט אזוי ווי יעדעס יאהר סוכות געשעהט, אדער דו קענסט יענעם בעטן אבער דו קענסט נישט טוהן גארנישט. און וואס גייט געשען אז דאס צושפארן אז דער שמש וועט נישט פארקויפן? און וואס גייט דאס מאכן אז מ'וועט נישט קענען געבן קיין קידוש? מ'וועט יא געבן, מ'וועט אליין ברענגען. די עיקר איז דו זאגסט א מורא'דיגן פונקט די השגחה. צו דעם זעמער מסכים. אונז גיימער ארויסגעבן א בריוו אויף דעם, און אלע בתי מדרשים זאלן זיך מוזן צושטעלן צו דעם. ס'וועט זיין א משגיח פאר נאך הונדערט דאלער. קאסט דער קידוש נאך הונדערט דאלער, און דאס איז א מורא'דיגע זאך, איך האב עס געלערנט אין ליבאוויטש, ווייל ביי זיי טרינקט מען דאך אסאך, און שטעל דיר פאר דארט איז געווען קליינע קינדער, איך האב אליין געזען ווען מיין זון האט חתונה געהאט, געווען קינדער פון זעקס, זיבן און אכט יאר, ווייל דער טאטע געט דאך אים צו טרינקען יעדן שבת מיט אלעם, און ער ווערט צוגעוואוינט, איך האב געזען ווי א קליין קינד זאגט, גיב מיר דעט קענטאקי, סאו איך ווייס עפעס א וויסקי, איך קען מיך אפילו נישט אויס, ס'הייסט עפעס קענטאקי, פארשטייסט? יא, קינדערלעך, כ'האב הנאה אז זיי האבן השגחה. זאגט מיר דער קעיטערער זאלסט וויסן, איי דאנט וואנט טו לוז מיי לייסענס. ער האט נישט קיין לייסענס אבער ער קען האבן גרויסע צרות. א קעיטערער וואס ער געט פאר קינדער? סאו רבותי לאמיר זיך נעמען אין די הענט, ווייל דאס גייט געשען יעצט. עס איז געווען גרויסע מיטינגען וועגן דעם, צוזאמגעברענגט לויערס, ווייל דאס איז נישט קיין איצעלע פימפ'ס געשעפטן, זיי זענען אפיציעלע מענטשן. זיי אז זיי געבן ארויס א ארדער, זעצן די פאליס איין. למשל אז איינער וויל נישט געבן א גט חלילה, און די רבנות זאגט ער מוז געבן, ביפאר יו נאו איט יור אין דזשעיל. זיי זענען געהעריג מיט די גאווערמענט. איז למעשה דארף מען דאס וויסן אז אונז זעמיר געזעסן אויף דעם פינף זעקס טאג אף ענד אן, מ'האט געברענגט א לויער דער האט אזוי געזאגט דער אזוי, בקיצור ס'איז נישט וויכטיג. למעשה די לויערס האבן געטענה'ט אז אויב די געזעץ איז אַכצן אדער איין און צוואַנציק קענסטו נישט רעסטריקטן, אז ס'איז דא א קינד וואס ער טוט א פראבלעם, רעסטריקט די קינד השגחה איז א מורא'דיגע בייפאל. זיי זאגן דעי נעווער הערד אוו סאטש א גוד, אזא, א גוטן וועג. יעצט איך האב זיי אויך געזאגט אז איך זאג אין מיין האטליין, כ'האב עס געזאגט פאר די ימים טובים און כ'האב עס געזאגט פאר סוכות, אז קינדערלעך מוזן קריגן נאש פונדערהיים. אויב א קינד קריגט גארנישט, ס'דא אזעלכע משוגענע מאמעס, מ'דארף זיי נישט געבן, מ'דארף נישט. טאמער א קינד קריגט גארנישט, עט ער זיך פארקויפן פאר א. לאלי אדער א קענדי האבן זיי געזאגט דאס איז ריכטיג און עד כדי כך שטעל דיר פאר ווי ס'האלט זיי זאגן אז יעדעס יאר סוכות ברענגט קרבנות און נישט איינס און נישט צוויי נאר גאנץ אסאך פארוואס ווייל ס'קומען די גודי גודי חברה'ס מיט די לאלי פאפס און זיי געבן פאר די קינדער לאלי פאפס און זיי גייען לעבן ווי די קינד גייט אין טוילעט און ער געט אים א שטופ אריין די קינד ווייסט אפילו נישט צו שרייען. זיי זאגן מיר בפירוש, נישט די אמעריקאנער קינדער, וואס א חינוך איר האט געגעבן פאר די אמעריקאנער קינדער, האט קיינער נאך נישט געגעבן פאר קיינעם. שוין, זע איך אז עפעס טוט עס אויף, זיי ווייסן, די רבנות ווייסט אלעס וואס נחום ראזענבערג טוט. זעט אויס אז נישט נאר איצעלע פימפ זיצט און הערט מיך אויס. א איד האט אמאל געדארפט ווארטן ביי דין תורה, האט ער געווארט צוויי שעה אינדרויסן. גייט ער צו, וואו זענען די רבנים? הערט ער אונטער די טיר ווי זיי הערן אויס נחום ראזענבערג'ס האטליין. דעט, און מ'טשארדזשט אים געלט פאר דעט, יא יעדער ווייסט, סאו די רבנות הערט אויך אויס, נו זאג מיר קלאר, אונז האבמיר דיין מעסעדזש קליר אלל דע וועי, פרעג איך וואס זאגסטו צו מיין מסירה, יעדער זאגט איך בין א מסור, זאגן זיי, מסירה, דו ביסט ובערת הרע מקרבך דאס איז נישט קיין מסירה, סאו בקיצור האב איך שוין הסכמה פון די רבנות אויך אז ס'איז ובערת הרע מקרבך, יא די סאקמער קאקמער חיות. ס'מסירה, יא מסירה, מסירה, איינער זיי מיין לייב. זענען זיך מזדיין בערכאות, דאס איז מותר לכתחילה, נאר וואס איך טו איז מסירה, עניוועי עס איז נישט וויכטיג, איז למעשה שרייען זיי צו מיר איר זענט גערעכט, דאס וואס מען געט לאליפאפס פאר קינדער דאס הרג'ט אוועק די קינדער, איט קילס דעם, ווייל דעמאלטס האבן די חזירים אן איבערהאנט אויף זיי, און זיי געבן זיי אזא קענדי און אזא קענדי, מינווייל כאפן זיי שמועס אינדרויסן פון בית מדרש מיט זיי, און שוין. בקיצור זענען זיי געמיינסאם מחליט געווען אז זיי געבן ארויס א בריוו אז קיינער זאל נישט טיילן קיין לאליפאפס אין בית מדרש. איז אויך דא צוויי וועגן, אדער מען לייגט אלעס אראפ, וואס דאס איז נישט אזוי גוט ווייל דעמאלט ס'קומט איין קינד און כאפט אלעס צו, אדער ס'זאל זיין מענטשן אין בית מדרש, די שיסל זאל ליגן אין בית מדרש, נישט מען זאל ארום וואקן מיט די בעג אלל אווער, און די קינדער זאלן דארט קומען און דארט וועט זיין מענטשן גראון אפס וואס וועלן טיילן פאר די קינדער, וואן פאר איטש אזוי ווייטער. און זיי האבן ארויסגעגעבן אזא בריוו, ס'ארויסגעגעבן א רוף, זיי האבן עס נישט געוואלט יעצט ארויסגעבן פשוט ווייל זיי האבן געטענה'ט ס'איז שוין צו נאנט צו יום טוב, אויב ס'איז טאקע אזא פראבלעם פארוואס האט מען נישט געטון גארנישט ביז יעצט, אבער זיי גייען עס ארויסגעבן נישט נאר ווען ס'קומט אזא יום טוב ווי סוכות, אין יעדן שבת ס'איז דא לאליפאפ חזירים וואס זיי טיילן לאליפאפס. זיי גייען דאס אסר'ן באיסור גמור, ווער ס'וועט טיילן וועט האבן צו טון מיט די טשיילד פראטעקשאן, און פארטיג. סאו צוביסלעך קומט ארויס די אלע שייגעץ שטיק און צוביסלעך קומט ארויס סיסטעמס, ס'איז אנבעליוועבל. זאגט מיר יענער פארוואס איך זאג נישט לענגערע דרשות, איך האב צייט? דו ווייסט וויפיל שעות יעדע זאך נעמט אויף? דו האסט נישט קיין השגה. ווען נישט די מורא'דיגע חזיריי וואס איז פארגעגאנגען דא די אלע יארן וואלט קיינער אפילו מיך נישט אויסגעהערט. ווען מען שטופט מיט קינדער אין די מחילות, ס'א נשמת, ס'איז שקר, סאקמער, קאקמער. ער זאגט מיר בפירוש נאך יעדן אזא יום טוב איז דא צענליגע און צענליגע פיגועים אין די גאנצע שטאט, ס'האט שוין א רב יעצט געפסקנט אז מ'זאל נעמען הקדש געלט און מ'זאל לייגן אין גאנץ בני ברק ווידיאוס ס'הרב זילבערשטיין, ער זאגט ס'איז א שרעק וואסערע קעיסעס ס'קומען אריין. יעצט איך האב גערעדט די גאנצע צייט יארן שוין אין אמעריקע זאל מען נישט לאזן טיילן לאליפאפס. די לאליפאפ טיילערס און קענדי טיילערס זענען חזירים. ביי אונז איז טאקע נישט אזוי נפרץ מער. סאו מען מוז עס אויפהערן איבעראל. יעצט איך וויל זאגן, ביי ענק איז נאך יום טוב, ביי מיר איז שוין מוצאי יום טוב. אבער איך האב שוין חול המועד גערעדט מיט אמעריקע, איך האב שוין גערעדט נאך ראש השנה, נאך יום כיפור. יעדער איז מודה אז די ארדענונג איז א הונדערט פראצענט. ס'איז אלץ דא א חזיר דא און דארט. אבער נעווערדעלעס, די ארדענונג הערשט מורא'דיג שטארק, און דאס איז א מורא'דיגע גוטע זאך, און אזוי האט געדארפט זיין אלע יארן, נאר די רבנים אדער זיי האבן געמאכט געלט אויף דעם, מענעכיגע האבן געמאכט געלט, און מענעכיגע האבן געוואלט ס'זאל אנהאלטן, ווייל זיי אליינס זוכן אויך די מחילה פונעם קינד, נעבעך. יעצט איז אמת אז מ'האט נישט ארויסגעגעבן דאס יאר א צעטל, אדער בעסער געזאגט פאר סוכות א צעטל, וועגן די אלע געטראנקען, אבער קעגן די וואס טיילן די קענדיס האט מען ארויסגעגעבן א צעטל, ס'איז געווען אין גאנץ ארץ ישראל, אבער די רבנים האבן עס געהאלטן פאר א חוב אז זיי זאלן אפקאלן די אנדערע רבנים און זאגן זאלסט וויסן, מ'זאל זייער וואטשן אז קינדער זאלן נישט צוקומען צו די געטראנקעכץ, קענען ווערן. זיי שיכור און קען מען טוהן מיט זיי וואס מען וויל, טאמער האט ער נאך אביסל דראגס אויף זיך איז ער פיניש. יעצט וויל איך ענק זאגן נאך א קורצע מעשה וואס א בחור האט מיך אפגעקאלט, ער האט מיך אפגעקאלט נאך חול המועד, עס איז געווען חול המועד האט מיך אפגעקאלט, ער זאגט ר' נחום איך וויל אייך זאגן, די אימפעקט וואס איר האט אויפן עולם איז אנבעליוועבל, אייער אימפעקט, איז אויף די פרומע, אויף די פריי, אויף די אפגעפארענע, אויף די דרך, ווי איינער האט אמאל געפרעגט וואס איז געווען די דרך, מ'האט דאך אים נישט געלערנט קיין דרך, עניוועי, ער דערציילט מיר א מעשה אזוי, כ'האב געהערט אייער דרשה ערב ראש השנה, און איר האט געזאגט אז מ'גייט יעצט זאגן פארן אייבערשטן, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו האט איר זייער גוט צולייגט. ווען א מענטש גייט אין די גאס און ער זעט אז א זונה קומט אים קעגן זי זאגט ווילסט גיין? זאגט ער איך חס ושלום. אבער ס'נישט ווייל דער אייבישטער כי אתה פעלתו ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, דאס איז פשוט ער האט מורא אדער האט ער א ווייב אדער איז ער א בחור האט ער מורא ער'ט נישט קיין שידוך טוהן, ס'האט גארנישט מיטן אייבערשטן, וויאזוי זאגט דער גרויסער תנא רבי אליעזר הגדול, הלוואי שיהיה מורא שמים כמורא בשר ודם, אבער ראש השנה, איך האב עס מסביר געווען ביי די דרשה פאר ראש השנה, ראש השנה דארף מען אריינברענגען אין הארץ וידע כל פעול כי אתה פעלתו, דו באשעפער דו האסט עס געמאכט, דו האסט אונז געמאכט, דו האסט געמאכט די וועלט, דו האסט אונז אראפגעשיקט פאר א צוועק, און דעמאלטס וועט זיין ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, אלעס איז אתה.

ריכטיג. ס'איז געקומען יעצט מיין כעס ויצר. קאלט מיך אפ די מיידל, נו, ווילסט קומען אביסל? האט ער געזאגט, איך וויל דיר עפעס זאגן. איך האב דיך גענוצט, איך האב דיך אפשר קאליע געמאכט אויך, איך ווייס נישט צו דו האסט מיך קאליע געמאכט צו איך האב דיך קאליע געמאכט. איך וויל אננעמען א נייע לייף סטייל. איך וויל וידע כל פעול כי אתה פעלתו, דער אייבערשטער לאזט עס נישט טון. ענד איי דאנט קעיר צו מ'וועט מיך יא כאפן צו מ'וועט מיך נישט כאפן, אז דער אייבערשטער לאזט נישט גיי איך עס נישט טון. יעצט איך גיב דיר איינס פון צוויי ברירות. איך האב דיך דאך גענוצט, יעצט האבן מיר דאך שוין געטון כל דבר אסור. ער זאגט ס'דא נאר נקבים נקבים חלולים חלולים ס'איז נישט דא דער לאך וואס איך בין נישט אריין געגאנגען אין דיר און אלעס איז געווען באיסור. מ'האט שוין אלעס אויסגעטרייט מ'איז שוין ווי מ'זאגט זאט זאגט ער ער אזוי אזוי ווי כ'האב דיך דאך אויסגענוצט און דו האסט אויך געהאט הנאה באט איט וואזענט ריעלי פעיר ווייל סוף כל סוף דו ביסט א מיידל מיידל ז'פארלירט די בתולים האט זי מער נישט קיין ווערט און יעדער וועט וויסן איז וויל איך דיר געבן אן אפשן. אדער גיי מיר צו א רב און האבן מיר חתונה געהעריג כדת משה וישראל און מיר נעמען זיך פירן א וואויל און א היימיש לעבן, אדער איז נתפרדה החבילה און צוטיילן מיר זיך, יו גאו יור וועי, אל גאו מיי וועי, און יעדערער טוהן וואס אים איז ווי מען זאגט באקוועם, איך וועל גיין זיכער נעמען זיך צוריק אויפן אידישן וועג, און וועם איך וועל טרעפן וועל איך טרעפן, באט איים נאט גאוינג טו סטעי הענגינג עראונד לייק דיס. זאגט די מיידל פאר דעם בחור, הער א מעשה, זי זאגט אים, דו ווייסט, א גאנץ לעבן האב איך געהאפט אז דו וועסט קומען מיט אזא סעלושען, ביקאוז איך האב אמת געוואלט חתונה האבן מיט דיר ווייל דו ביסט זייער א אנגענעמער מענטש, און איצט קען מיר זיך, איך האב נאר נישט געהאט די גאטס דיר עס צו אפערן, ביקאוז דו קוקסט אויף מיר ווי א פראסטיטוט, איז במילא איי פעלט ווערי אוקווארד. האט ער איר געענפערט, ליסען, איטס די סעים וועי אראונד, איצט האבן מיר ביידע געזינדיגט אינאיינעם, דער וואס נאו פארס. בקיצור, זאגט אים ר' נחום, די ווייסט נישט וואסער אן אימפעקט די האסט אויף די OTDs און NBC און CBS אויף די אלע מענטשן וואס זיי הערן דיך האסטו א מוראדיגן אימפעקט איך וויל דיר זאגן איך דאנק דיר מוראדיג פאר דיין דרשה ערב ראש השנה דעמאלטס בין איך געווען אביסל ווי מען זאגט פאר ראש השנה איי וואס ווילינג ממש צו טון וואס מען דארף און איך דאנק דיר און כ'האב מיך צוריק געקערט איך גיי גיין אויפן ריכטיגן וועג בלי נדר. נאכדעם פרעגט ער מיך צו וועלכן רב ער קען גיין. אוודאי אז ער וועט אריינקומען צו די רבנים מיט די ברייטע ביבער היט מיט דעם זויערן פנים וועט דאך זיין לעבעדיג. אה, מיר ביסט דער אייבערשטער באייבערשטער. ער ווייסט דער אייבערשטער אז נאך בין איך דורכגעפאלן. עניוועי, האב איך אים געזאגט צו וועלכן רב ער זאל גיין, איך וויל נישט זאגן דא אויפן האטליין וועלכן רב, ווייל יעדער קען גיין צו וועלכן רב ער וויל, און יענער רב האט אים אויפגענומען בשתי ידיים, און ער האט געזאגט איך וועל ענק צולערנען אלעס וואס עטס דארפטס וויסן, ער האט אויך געזאגט זאלן קומען ברענגען א צעטל פון א דאקטער אז זי איז נישט שוואנגער, ווייל אמאל. פאפט מען אויס דעם רב, מען וויל עס טון ווייל מען איז שוואנגער, הגם ס'איז נישט קיין גרויסע נפקא מינה, נאר ער האט געקענט באשטיין אז מען זאל וויסן אז ס'איז א כשר קינד, און טאמער מ'וועט אים פרעגן, ווייל ער איז דאך די רב וואס איז אים משגיח, וועט ער קענען זאגן יא. יעצט ס'טוט זיך דא פראבלעמען, ווייל די גיוס וויל אז מען זאל אנדערש מאכן אסאך זאכן, אמאל פלעגט מען אהיים שיקן מיט סערטיפייד מעיל אהין און צוריק, מען האט געגעבן א. טור, היינט ווילן זיי עס זאל גיין דורך רבנים, און איך וויל ענק מסביר זיין א זאך, אונז זעמער כלל ישראל אן רבנים, די רבנים זאלן אלע גיין אין דרערד, זיי האבן אונז פארפירט אלע יארן, אונז וויל מען מיט זיי נישט האנדלען, נחמיה וועבערמאן איז געווען א רב פאר די סאטמארע מיידלעך, אנגעטרענט פופצן מיידלעך וואס אונז ווייס מען, אכט און זיבן, פופצן, פופצן וואס אונז ווייס מען. בקיצור יעצט הייבט זיך אן א גאנצע מעשה אז זיי ווילן אז די רב זאל מוזן געבן א צעטל, אלע יארן פלעגט עס גיין דורכן סעמינאר, מען האט זיי גראד געגעבן א צעטל, יעצט ווילן זיי אז די רב זאל זעהן דאס מיידל, נו אויף צו זעהן וועט ער זי דאך וועלן זעהן נאקעט אויכעט, און אז זי דארף פון אים האבן אזא גרויסע טובה אז ער זאל איר געבן א פטור וואס ס'קומט זיך איר, אבער עס איז דאך א גרויסע טובה, איז גייט ער אנהייבן צו זאגן העי וועיט ע מינוט, איטס נאט א פרי רייד. איטס נאט א פרי רייד טו די האוס, לאמיך מיט איר וואוינען אביסל און דען וויל בי אקעי, און מען טאר דאס נישט צולאזן, איך שריי דא פאר די רבנים, איך בין געווען דא ביי פיר מיטינגען, איך האב געזאגט רבותי זאלטס וויסן איין זאך, אז א רב האט א גרעסערן יצר הרע ווי א נארמאלער מענטש, אזוי שטייט אז א תלמיד חכם. האט די סמך מם לויפט אים נאך, וועגן דעם א תלמיד חכם טאר נישט ארויס גיין ביינאכט און כדומה, און מען טאר דאס נישט צולאזן, איך זאג פאר די אלע סעמינאר, לאזטס נישט צו אז רבנים זאלן פירן די זאך, מען דארף מאכן מיט לויערס, אריינגיין צו א לויער, די לויער זאל נעמען דאס צעטל אדער שיקן אויף די פאסט, נאר דעמאלטס זאל מען האנדלען דורך די רעגירונג, ווייל די מינוט ווען דו גייסט האנדלען דורך א רב, העלפט פון די מיידלעך גייען ווערן אויס בתולות דעס איז מיין גערענטי קען עס אייך אונטערשרייבן איך אזאלעכע רשעים סאטמער ס'הייסט סופאוזינגלי די פרומסטע אידישע ארגענעזעישן די אידישע מיידל סקול האט גענומען מענער זאלן מראיין זיין די מיידלעך און טאמער נאך נישט גענוג געווען דער חזר נחמיה וועבערמאן אוי דיין נעלל האבן זיי נאך צוגעגעבן איינעם יאסעלע ווי א גן א ספרדישע חיה ס'האט אין מעקסיקא אפגעהארגעט צענליג און צענליג אשת איש'ס האבן מיר געזאגט און ער וואוינט אין מאנסי. ער איז זייט דעמאלטס נישט צוריק געקומען ווייל ער האט מורא אריין צו קומען אין אמעריקע. ער האט מיך אמאל געבעטן איך זאל אים מאכן א מקווה אין מאנסי, פרעג איך אים פאר וועם ברויכסטו עס האבן? זאגט ער ער דארף עס האבן פאר פרויען, זאג איך וואסערע פרויען? איז זי אן אשת איש דארף זי דאך נישט זיין מקווה ס'איז דא גענוג מקווה'ס. איז זי ווידער און וויל זי ווערן א גיורת וויל איך דיר עס נישט מאכן ווייל דו מעגסט נישט מאכן קיין גיורות'ן, האב איך עס אים נישט געמאכט, שפעטער האט אים איינער עס געמאכט, כ'ווייס נישט פונקטליך ווער ס'האט עס אים געמאכט, אונז האבן מיר דא אן ערנסטן פראבלעם. אז דער רב שעמט זיך היינט נישט. קוק אן אזא לייזער בערלאנד, א נואף פון די ערשטע קלאס, יעדער איז שוין מודה ער איז א נואף. די שאלה איז נאר צו ער האט געמאכט הונדערטער מיט הונדערטער פרויען האט ער געטון וואס מען טאר נישט צו מיט טויזענטער. זיין אייגענער זון נחמן האט טעסטיפייט אז דער טאטע איז א נואף, די פרוי האט טעסטיפייט קעגן אים. סאו דאס איז קלאר אז ער איז. און עטס ווייסט וואסער אן עולם ער פירט דא? קומט צו אהער וועט איר זעהן. מען האט זיך געשלאגן נעכטן אין די גאס ווייל די שונאים זיינע האבן אים געוואלט אונטערברענגען, למעשה האבן זיי אים נישט געקענט אונטערברענגען ווייל ער ער האט זיין מיליטער מיט זיינע מאפיא האט ער געהאט דא אן עולם עד לב השמים, אין די גאס ווי ער וואוינט רחוב חומה השלישית שטייען יעצט קעגן איבער זיין הויז עטליכע דירות צו פארקויפן, איך בין אריינגעגאנגען איך האב געוואלט זעהן וואסערע א פרייז מען בעט, מען בעט צוואנציג דרייסיג פראצענט ווייניגער ווי די מארקעט וועליו באט דעי וואנט אוט, ס'איז וואס דא גייט פאר, דעי וואנט אוט. יעצט די גמרא זאגט אז אן אומן אין מרע אומנתיה ער וועט נישט גיין שלעכט מאכן זיין אומנות, למשל א דאקטער וועט נישט גיין וואוינען מיט יעדע פרוי, אבער אזוי ווי איך האב שוין געזאגט ביי א פריעריגן שיעור, היינט איז די אלע זאכן בטל ומבוטל, דא די גרעסטע דאקטוירים אין די שפיטעלער, איינער וואס איז באלעבאס אויפן גאנצן עמורדזשענסי אפטיילונג פון מאונט סיני. שטעל דיר פאר וואס ער האט געטון, ס'איז אריינגעקומען א מיידל, זי איז געווען נישט אינגאנצן אין א קאומע, און וואס האט ער געטון, איז ער געגאנגען דער חזיר האט ער ארויסגענומען זיין ווירשטל און האט עס געשפילט העכער איר קאפ, און נאכדעם עס האט זיך אויפגעכאפט האט זי געזאגט העי סאמבאדי טאטשד מי, כ'האב געזען די ווידיאוס ווי די גרעסטע דאקטער האט עס געטון, האט מען אים ארויסגעווארפן אלעס. אין אומן מרע לאומנתו איז היינט אויכעט נישט געזאגט געווארן. כ'האב אייך שוין געזאגט פארוואס, סאטמאר רב האט מסביר געווען. ווייל די גמרא זאגט א מענטש, אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו, אין אדם. היינט האט מען נישט קיין מענטשן. ס'איז געווען א רב אינדערהיים די לעצטע פאר יאר האט ער מתיר געווען מ'זאל עסן געהעריג בשר בחלב. ער האט געזאגט די מילך איז נישט קיין מילך, דער פלייש איז נישט קיין פלייש, ס'איז שוין גארנישט. ס'איז אלעס געפאפט. איז למעשה איז עס אן ערנסטע פראבלעם וואס דא גייט פאר. נישט סתם א ערנסטע פראבלעם. און די זעלבע האבן מיר אונז אויך דעם פראבלעם. איך ארבעט שוין דא מסתם צען יאר מען זאל ארויסווארפן אלע מענטשן די זכרים פון די מיידל סקולס מען האט אלע ארויסגעווארפן אזוי ס'איז כמעט שוין נישט דא אין ערגעץ ווי ס'איז דא חוץ די מקומות רחוקים וואס ס'קומט נישט אן צו זיי אבער אין די היי קוואליטי פריים עריעס נישט דא מער אז במילא דארפט איר אייך אויסלערנען מען דארף נישט האבן אין א מיידל סקול קיין זכרים און אויב יא איך ווייס איך זאג אייביג כ'בין מסכים געב אונז טרייפות נאר נעם נישט קיין הכשר געלט. איך ווייס אז איך בין מסכים מען זאל אריינרוקן וויפיל מענער דו ווילסט אין מיידל סקולס, אבער איך וויל אויכעט אז מען זאל אריינרוקן מיידלעך אין ישיבות, ס'איז א איווען סטיווען דיעל, דו שיק מענער צו די מיידל סקול און שיק אויכעט מיידלעך צו די בחורים אין די ישיבה, סאו מען דארף זיך אפלאזן פון די אלע דרכים, איך שריי דאס שוין יארן נאך פאר די פרשה פון נחמיה, נאר וואס ביי אונז האט מען א מנהג אז מען הערט נאר נאך א קאר. עקסידענט נאך אפאר טויטע, נאך א פליגער פאלט אראפ, ס'מוז זיין אזא עקשען, אבער טאמער נישט, מע, מען הערט נישט. כ'האב געזאגט אפאר חדשים צוריק אז כ'בין געווען אין פאפא מיידל קעמפ, כ'האב מסביר געווען פארן פאפא רב אז אזוי ווי עטס לאזט זיך נישט גיין היטשן די מיידלעך, אז א מיידל האט פארגעסן אדער זי האט נישט גענוג טעמפעקס, וואס גייט זי טון? פרעגט מיך פאפא רב וואס איז דאס טעמפעקס? זאג איך א מוך שהתקינה לנדתה. זאגט ער מיר טאקע נו וואס גייט זי טון? זאג איך זי גייט פרעגן ראביי סאמעט אפשר קענסטו מיר גיין קויפן אין דראג סטאר וואס? האט ער געזאגט ביסט גערעכט מען האט אריין גענומען דעם צו רעביצין פאנעט נישט קיין חילוק דעמאלס איך האב עס געזאגט קומט צו מיר צו איינער וואס ער פירט א מיידל סקול איך מיין ער איז א איינער פון די קי פיגערס פרעגט אפשר ווייל קענסטו מיר זאגן וואס דאס איז טעמפעקס זאג איך האב דאך געזאגט אויף לשון קודש א מוך שהתקינה לנדתה פרעגט ער און וואס איז דאס זאג איך אים און דו פירסט א מיידל סקול דער וואס האט דיך געהייערט שוד בי עשעימד אוו הימסעלף.

די משנורת בעט פון זיי רחמנא לצלן. סא טרעף איך פונקט איינער פון די משמרת הפופיק, איך האב זיך נאך מיט זיי געשלאגן ביי די זשופניק שוויץ, זאג איך אים וואס איז דאס? וואס איז דאס? וואס וויאזוי לאזט מען דאס צו? דאס איז אמאל אזוי געווען? זאגט ער מיך איך'ל זאגן דעם אמת, אמאל פלעגט מען ארויס נעמען אזא פופציגער, פופציג טויזנט, שקל פאר אזא יום טוב, מ'איז געגאנגען צו די אלע סטאר קיפערס, מ'האט זיי געווארנט, און זיי האבן געמוזט געבן געלט, און זיי האבן צוגעזאגט זיי וועלן נישט זיין אפן נאר ביז עלף אזייגער, מיט די האול ניין יארדס, איר פארשטייט? באלאוני! היינט. האט איר צובראכן דעם גאנצן משמרת הצניעות, אונז קומער אריין מען וויל געלט זאגן מיר זיי איין מינוט איך רוף רוף די משטרה, איז למעשה איז היינט איז נישט אסאך בעסער ווי אמאל, אמאל איז אויך אזוי געווען, נאר אמאל האבן זיי געגנבעט גרויס געלט און זיי האבן דיר איינגערעדט אז עס הייסט משמרת הצניעות, זיי האבן עס קיינמאל נישט קאנטראלירט ווייל איך בין שוין דא אין ארץ ישראל פֿופֿציק יאר, נישט פֿופֿציק נאר באלד זעכס פֿינף און פֿופֿציק איך האב דא געלערנט אלס בחור אויכעט ס'איז געווען די זעלבע באלאני נאר די געלט איז מער נישט דא און דאס האב איך געוואלט איך האב געוואלט אזוי לאמיר אלע זינדיגן און לאמיר נישט זאגן יענעם וואס מ'מעג און וואס מ'טאר נישט און לאמיר נישט פון יענעם צונעמען געלט אז דער עולם האלט ביים זינדיגן זינדיגטס לאנג עז איטס נאט וויט טשילדרען אבער די געלט דאס דאס זעה איך נישט ווי דאס קומט דא אריין ס'איז א מורא'דיגער חרבן און די באסעס אויך די זעלבע פרעג אים זאג מיר דאס אז די באסעס זענען אזוי געפאקט דאס האט אויך צוטון מיט מיר מיט מיין פייט מיט משמרת הצניעות, זאגט ער ניין ניין דאס ניט, זאג איך און וואס האט יא, נאר ביי די ליגענערס יש שליימער דורכפעלער, זיי האבן אלע געהאט א דורכפאל, ווייל דער עולם האט געזעהן ס'איז אלץ פאלש, ווייל ווען איינער האט באצאלט נאך הונדערט שעקל האט ער געקענט זיין אויף נאך א האלבע שעה אזוי שטילערהייט, עניוועי נישט מיין עסק, כ'וויל זאגן יעצט א מורא'דיגע זאך, זייער א וויכטיגע זאך, היינט איז מיטוואך, איז קומען צו צו מיר צוויי מענטשן דא אין בית וגן דא ווי איך בין, איך זאג יעדן ווי איך בין, איך האב ביי קיינעם ברוך השם נישט געבארגט, איך האב ביי קיינעם נישט געגנב'עט, איך זאג יעדן פונקטליך ווי איך בין, בקיצור איך בין דא קומען צו דריי רעפיוטעבל רעפרעזענטעבל פיפל, פיפל וואס זיי מאכן א רושם, זיי האבן א לאנגע בארד, זענען ערנסטע מענטשן זעען זיי אויס צו זיין, און זיי זאגן מיר זיי ווילן מיט מיר רעדן, ווי איך שטיי איין, זאג איך איך שטיי איין אין די גאס, ווילסט רעדן איז דא א פאבליק סוכה איך קען מיט דיר דארטן רעדן, איך רעד נישט מיט מענטשן פרייוועט. וועגן כמה טעמים. קודם כל, טאמער וועסטו מיך אנכאפן, וואס זאל איך טון? כ'וועל מיך נעמען שרייען אויף דיר? און צווייטנס, דאס למשל ביי א קינד ארבעט נישט אזוי. ביי א קינד אז דו שרייסט אויף אים, אז די קינד שרייט אויף דיר חזר כאפ מיך נישט אן, קענסטו נישט צוריק שרייען דו חזר דו כאפסט מיך אן. אבער ביי עלטערע מענטשן איז אביסל אנדערש. און איך זאג זיי נאך א זאך, איך מוז האבן א טעיפ רעקארדער. אלעס מוז זיין געטעיפט ווייל באלד וועסטו זאגן כ'האב געוואלט נעמען געלט פון דיר כ'האב געוואלט איך געב דיר די סאטמערע מעשיות און וואס משה פרידמאן האט אונז געוויזן וואס ער קען מיט דעם בין איך נישט אינטרעסירט צו האנדלען דאס איז גוט פאר אלטע אזיאטישע מארמאראשע חברה נישט פאר מיר עניוועי בקיצור פרעג איך וואס ווילט עטץ זאגן זיי זיי ווילן מיר מסביר זיין אז איך האב דעם סרול האגער סרול האגער המצרי אינגאנצען צוגרונד געלייגט דאס האט אים אזוי מיאוס באגראבן אז דער עולם פרעגט איינער דעם אנדערן, אזוי זאגט ער מיר, וויאזוי קען דאס זיין אז דער רבי האט איבערגעלאזט אזא שייגעץ אויב וואס נחום זאגט איז אמת? זאגן זיי, אבער איצט ווייסן מיר אז ס'איז אמת. זיי האבן אנגעהויבן צו פרעגן די אלע וואס זיי הייבן זיך אן מיט א פיי, האבן זיי אלע געזאגט ס'איז הונדערט פראצענט אמת, נישט יעצט, נאך דעמאלטס, זיי האבן דאך געמיינט זיי שפילן א לאו-סוט, ניין ניין ניין ניין ניין, איך האב אלעס געהאט ריקארדעד. איך פרעג פישל שטויבער'ס זון פארוואס מ'האט אים אריינגעשטעלט, פלוצלינג האט דער רב געדארפט האבן א דרייווער, אזוי האט ער געקענט פארן מיט א טעקסי, ער איז געווארן גרעסער, ער האט עולה לגדולה געווען. סאו אויף דעם גיימיר אונז נישט יעצט דיבעיטן, ס'דא קיין דיבעיט אויף דעם. בקיצור, די אלטע סאקמערע קאקמערע אזיאטישער וועג צו זאגן אז יענער איז א ליגנער מיט די זאכן, דאס ארבעט שוין היינט נישט. איז קומען זיי און זיי פרעגן צו מען קען מאכן עפעס א געשעפט, א דיעל, אז ער זאל נישט זיין אזוי באגראבן. גרויסער עולם איז אוועקגעפארן, ווער ס'איז געבליבן אין מאנסי איז אפילו נישט אריין דארט, זענען געגאנגען צו די אנדערע שולן. וואס מען קען דא טון צו פאררעכטן, זאג איך, איך קען דיר געבן אן עצה, זייער א גוטע. וואס ס'קען די גאנצע זאך מאכן אויף צוווישט, זאגן זיי יא וואס איז דאס וואס איז דאס, און פרעגן זיי גראדע וויפיל דארף עס קאסטן, ס'קאסט גארנישט איך געב דיר אן עצה אומזינסט, זאג סרול האגער ער זאל אפקאלן יצחק שטערן וואס האט אים אריינגעפירט אין דעם טינופת, און זאגן זאלסט וויסן דו האסט מיך באגראבן אויף אלע לעבן, דו ביסט א ליידיגייער א גנב, דו האסט קיינמאל נישט געהאט איין דאלער פון דיין געלט, מען האט דיך ארויסגעווארפן פון איבעראל, פון ענגלאנד און פון איבעראל, ס'איז א משפחה משפחת הזרחי, די גאנצע משפחה שטערן איז משפחת הזרחי, נישטא דארט איינער קיין נארמאלער און קיין געהעריגער פרוים שטערן דא אין ארץ ישראל, מען איז מרנן אויף אים, כ'האב נישט קיין איינער וואס איז ווילינג צו קומען פאראויס, אבער זיי זאגן דאס מיט די בחורים, הונדערט בחורים געבן צו עסן דאס, דעטס נאו גוד, מ'איז זייער נאנט מיט די בחורים, דעטס נאו גוד, באט עניוועי, דעטס נאט מיי פראבלעם, אז איינער וועט זיך קומען באקלאגן וועל איך מיט אים גיין ווי מען דארף. אבער דאס איז א משפחה בזיע קריה בזיע, זיין זוהן האט מען געכאפט אז ער טשעפעט די שכנים דעם יצחק שטערן האט מען אריין געלייגט א ווידיאו זעהט מען ווי זיין פרוי טרייט צו צוברעכן די ווידיאו זיי האבן געמיינט ס'איז נאר דא איין ווידיאו ס'איז דא פינעף און ער אליין דער שטערן איז א חזיר ער רעדט מיט בחורים וואס מען טאר נישט כ'האב געהערט א טעיפ. איז דארף ער אים גיין זאגן הער מיך אויס דו שטערן דו האסט נישט געהאט וואס צו פארלירן האסטו מיך אריין געשלעפט אין א מלחמה איך האב דאך אבער וואס צו פארלירן כ'האב געהאט אזא רביסטעווע מיט אלעם און איז זאג איך מוז ער זאגען פארוואס ער האט עס געטוהן און ממילא עט עס קודם מאכען דאס הייסט המתק את הדינים בשורשם קודם עט עס מאכען ווי ליגט דער הינט באגראבען ווייל סרול האגער האט זיך נישט געטרויעט מיט מיר צו גיין אין א מלחמה ער ווייסט אז זיין טאטע האט מיר אפגעגעבען דעם גרעסטען כבוד ביי מקוואות מיך גענומען צו דריי מקוואות צוויי פרויען מקוואות כ'האב פארראכטן די זעקס לי עוועניו מקווה אויך דאס איז געווען פסול די הענד רעילינג איז דורך געגאנגען פון איין זייט צו די צווייטע אויף די פלאר, איז געווען מעמיד א דבר המקבל טומאה, עניוועי ס'איז יעצט שוין נישט וויכטיג, ס'איז היסטערי, איז למעשה דאס איז די ערשטע זאך וואס דו דארפסט טון, און דו דארפסט עס ארויסגעבן ברבים אז יעדער זאל וויסן אז דו האסט וואס צו פארלירן, גיי נישט אין א מלחמה, אין א מלחמה מעג גיין נאר א ליידיגייער וואס האט נישט מיט וואס צו פארלירן. ווער מעג גיין אין א מלחמה? דאס איז איין מורא'דיגע זאך. דאס איז נאמבער וואן. נאמבער טו, סרול האגער געב ארויס א בריוו, הער וואס איך זאג דיר, געב ארויס א בריוו, הנני בחלומי, איך בין טאקע געווען א נואף, כ'בין געזעסן ביי מיין טאטן אין וויינגארטן, קיין דאגות פרנסה האב איך נישט געהאט, כ'האב נאר געהאט כבוד פון אלע זייטן, און איך בין פארקראכן, און איך בעט איבער די אלע וואס כ'האב נוגע געווען, און איך בין מסכים צו באצאלן. אזוי ווי להבדיל די קירכע, כ'בין מסכים צו באצאלן פאר טעראפי, און איך בין מסכים צו באצאלן נזק צער ריפוי שבת ובושת, און דעמאלטס העסטו געווינען די גאנצע מערכה, ס'איז געווינען, ס'איז הונדערט פראצענט געווינען, פארוואס? ווייל אז דו ביסט מודה, זעהט מען אז ביסט אן ערנסטער מענטש, איי ביסט דורכגעפאלן? האסט געהאט א קראנקע פרוי, ס'איז נישט ווייל ס'איז א תירוץ, אבער עכ"פ די מצב איז אביסל אנ און אז ער וועט דאס טוהן וועט ער פארראכטן כמעט די גאנצע זאך, נאכדעם פעלט נאר אויס א קלייניקייט און ער דארף זאגן אזוי ווי קיינער האט אונז נישט געלערנט, ס'איז געווען אין וויזשניץ למשל דער מלמד, ער איז א מלמד געווען, ער האט געהייסן פערל, אויף דער עלטער האט ער געציטערט, ער האט געהאט יראת שמים, ער האט געציטערט פארן אייבערשטן, ער פלעגט אנכאפן קינדער נאקעט. אויסטון די הויזן אין חדר און זיי האלטן אזוי ווי מען טראגט א קינד צו די ברית, און ארומגעגאנגען אלע חדרים יעדער זאל קוקן אזוי האט ער יענעם פארשעמט. ר'איז געשטארבן נעבעך מיט א ביטערע מיתה, אפגעקרענקט יארן. זיין ווייב איז געקומען צו פנחס ניימאן, מיין מאן איז אזויפיל יאר א מלמד פארוואס מען ווארפט אים ארויס? זי האט אבער פארגעסן אז ער האט אזויפיל יאר געפעצלט קינדער אויכעט און זיי ארומגעטראגן נאקעט. דארף סרול האגער זאגן ליסן, זעמיר געווען שגגים, מ'האמיר נישט געוואוסט בעסער, קיינער האט זיך נישט געטרויט דאס צו באטאנען. און היינט האלט איך מיט מיט ר' נחום ראזענבערג, מען מוז גיין צו די פאליס און מען מוז מאכן תיקונים. און נאך מער, נעם אריין א מענטש אין אלע מוסדות, און ביי די מיידלעך נעם א פרוי וואס זי זאל גארנישט טון, זאל נישט זאגן צענע רענע, נישט קיין תחינה, גארנישט, איין זאך זאל זי טון, ניין אנטשולדיג, אינדערהיים מעג זי טון וואס זי וויל, זי מעג אפילו זאגן תהילים אויך, מען רעדט ווען זי איז איינגעשטעלט, זאל זי גארנישט טון מער ווי זיצן דארט, אויב איינער האט א קאמפלעינט אז דער טאטע פעצלט אים ביינאכט, אדער א מיידל האט א קאמפלעינט אז אן אנדערע מיידל שפילט מיט איר דאקטער, אדער א בחור האט א קאמפלעינט אז דער עלטערע ברודער פעצלט מיט אים, וואטעווער איט שוד בי, זאל מען קענען אריינגיין צו די מאן אדער צו די פרוי און גיבן א קאמפלעינט, דו וועסט זען יעדער וועט נאכטון, אזוי ווי אין פאבליק סקול להבדיל, און דו וועסט זען אז וויטין א יער אר טו סטאפט זיך די גאנצע פעצלעריי פון משפחה.

געלט. ס'איז זייער שווער, איך זאג נישט אז ס'איז גרינג, און מען דארף וויסן נאך א זאך, איך בין נישט קיין ארעמאן, איך בין נישט אזא עושר ווי ר' וואלטער איז געווען, וואס האט געלעבט פון הקדש געלט, איך, ברוך השם איך בין א שיינער בעל פרנסה ברוך השם, איך קען זיך נישט קויפן פאר נאך א מיליאן דאלער, ווייל עט די ענד אוו די דעי, איך בין שוין סיקסטי עיט, שוין עובר בטל שוין אויך, אפשר נישט, מיין טאטע איז געשטארבן ביי ניינטי סיקס, אבער די לעצטע דריי פיר יאר האט מען שוין נישט געברויכט קיין געלט, סאו איך בין שוין עובר בטל שוין אויך, איך לאז איבער גענוג אז די קינדער זאלן זיך קענען ארומרייסן. איך האב שוין געזאגט בתורת צוואה אז די ערשטע פינף מיליאן דאלער מוז גיין פאר לויערס טאמער נישט וועל איך אין קבר זיך איבערדרייען סאו וואס איך וועל ארויסשלעפן דא נאך אפאר טאלער ניינאיינאיינאיין איך בין נישט צו דעם געמאכט איך האב א מישאן וואס איך טוה און דו ווילסט נישט העלפן קען איך דיר מוחל זיין און טאמער נישט גיי אין דר'ערד האסט דיך אזוי געבעט אזוי וועסטו שלאפן. ס'דא אין סקרענטן איינער וואס ער הייסט אברהם גאלדשטיין ער רופט זיך.

לייג אוועק די גאנצע צרות פון ישראל אין די היינטיגע הייליגע הייליגע פריינטליכע יום טוב רבי'ן שמחה אויף יום זיין וואקעישן. די גמרא זאגט אז אלי' הנביא האט געטראפן שמואל, האט ער אים געפרעגט פארוואס קומט נישט משיח צו יום כיפור יעדער תשובה געטון, זאגט ער איך טו יעדער תשובה געטון קום איך דיר ווייזן כמה בתולות נבעלו בנהרדעא אום יום כיפור. א פרייליכן שבת און א גוט יאר.